מאנטאג תצא, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ד' פון די מילוי פונעם אות יו"ד פונעם שם ב"ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת רוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה והיה עס וועט זיין ביום אין דעם טאג הנחילו וואס ער וועט מאכן ארבן את בניו אויף זיינע זון את אשר יהיה לו דאס וואס וועט זיין צו אים לא יוכל לבכר וועט ער נישט מעגן

זאגט דער פסוק כי נאר את הבכור דעם עלטסטן בן השנואה די זון פון די פארפיינטעטע יכיר דארף ער דערקענען און מאכן דערקענען פאר אנדערע, ווי די גמרא לערנט פון דא ארויס אז א טאטע איז באגלייבט צו זאגן אויף זיין זון אז ער איז א בכור, און ווען מען קומט אן צו א פלאץ ווי קיינער קען אים נישט זאל ער מודיע זיין אז ער איז דער בכור, לתת לו פי שניים אים צו געבן א דאפלטן טייל אזוי ווי צוויי קינדער, בכל אשר ימצא לו אין אלע פארמעגנס וואס געפונען זיך יעצט ביי אים, כי הוא ראשית אונו, ווייל ער איז דער ערשטער פון זיין קראפט, לו משפט הבכורה, צו אים קומט זיך די דין פון בכורה. זאגט רש"י פי שניים כנגד שני אחים, ער באקומט אזוי ווי צוויי ברודער, צום ביישפיל, אויב ס'איז דא דריי קינדער, צוטיילט מען די נכסים אין פיר, און דער בכור באקומט צוויי, און די אנדערע צוויי באקומען יעדער איינער איין חלק, בכל אשר ימצא לו, מכאן פון דא זעהט מען, שאין הבכור נוטל פי שניים בראוי לבוא לאחר מיתת האב כבמוחזק, א זאך וואס ליגט נישט יעצט אינעם טאטנ'ס רשות, נאר א ירושה וואס ער גייט שפעטער ירש'ענען, אין דעם באקומט נישט דער בכור א דאפלטע חלק, נאר פון די זאכן וואס איז ימצא לו ס'איז יעצט דא ביי דעם טאטן.

אן אפקערער אליין איז נאכנישט אזוי געפערליך, מען קען אים מוסר'ן, אבער וויבאלד ער איז א ווידערשפעניגער, איז שוין נישטא קיין האפענונג אויף אים, ווייל ער הערט זיך נישט צו וואס מען רעדט צו אים, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ער הערט זיך נישט צו צו די קול פון זיין טאטע און די קול פון זיין מאמע, ויסרו אותו, זיי וועלן אים מוסר'ן, מען וועט אים ווארענען, ולא ישמע אליהם, און ער וועט זיך נישט צוהערן צו זיי. זאגט רש"י סורר מיינט סר מן הדרך ער קערט זיך אפ פונעם וועג, און מורה מיינט מסרב בדברי אביו לשון ממרים ער ווידערשפעניגט אין זיין טאטנ'ס רייד, ויסרו אותו מיינט מתרין בו בפני שלושה, זאגט שוין די גמרא אז ס'מיינט נישט אז מ'דארף ווארענען פאר דריי, דאס איז א לשון המשנה, נאר ס'מיינט מ'ווארענט אים פאר צוויי, און טאמער ער טוט עס נאכאמאל, דעמאלטס געבט מען אים מלקות פאר דריי, און מלקין אותו. און אויב נאכדעם וועט ער נאך אלץ גנב'ענען פלייש און עסן, דעמאלטס איז ער מחיוב סקילה ווי ס'שטייט דא אין די פרשה. שמועסט רש"י אויס די דין פון בן סורר ומורה. בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב, ער דארף גנב'ענען פון זיין טאטן, ויאכל און עסן, תרטימר בשר, דאס איז א געוויסע מאס פון פלייש, וישתה און טרינקען חצי לוג יין, א האלבע לוג פון וויין, שנאמר, זולל וסובא, שטייט דא אין די פרשה אז ער איז א זולל וסובא, ונאמר אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו, זעהט מען אז זולל וסובא מיינט פלייש און וויין. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגם ער פאלגט נישט זיין טאטע מאמע, און הגם ער גנב'עט אבער פאר דעם קומט זיך אים נאך נישט קיין מיתה, אבער ער ווערט געהארגעט צוליב זיין סוף, הגיעה תורה לסוף דעתו די תורה האט אראפגענידערט צו די סוף פון זיין דעת, און מען האט געוואוסט אז סוף שמכלה ממון אביו, ער וועט פארלענדן, אויסנוצן, די גאנצע געלט פון זיין טאטן, ומבקש לימודו, ער וועט זוכן זיין געוואוינהייט, ואינו מוצא, וועט עס נישט טרעפן, ועומד וועט ער זיך אראפשטעלן בפרשת דרכים אויף די וועגשייד, ומלסטם את הבריות, ער וועט בארויבן מענטשן, און ער וועט הרג'נען מענטשן, אוועקצונעמען זייער געלט. אמרה תורה ימות זכאי, ענדערש זאל ער שטארבן ווען ער איז נאך ריין, ואל ימות חייב, און נישט ווען ער האט שוין געהארגעט אנדערע מענטשן. שטעלן זיך די ראשונים, אויב די סיבה איז ווייל ער וועט שפעטער זיין א מערדער, זאל מען אים געבן מיתת סייף אזוי ווי א רוצח באקומט, פארוואס עפעס זאל מען אים געבן די הארבערע מיתה פון סקילה? זאגט דער חזקוני, ווייל ער וועט זיך זיכער נישט אפשטעלן פון צו בארויבן און הרג'נען מענטשן אום שבת, וואס דעמאלט איז ער מחיוב סקילה, אנדערע ראשונים לערנען אז מיט דעם וואס ער טוט מלסטם זיין מענטשן טוט ער מיט דעם שעלטן זיין עלטערן, און א מקלל אביו ואמו איז דאך די מיתה דערפון סקילה. זאגט דער תרגום, ארי יהי לגבר בר סטי ומרי ליתוהי מקבל למימר אבוהי ולמימר אמיה ומלפין יתיה ולא יקבל מנהון, זאגט דער פסוק ותפשו בו אביו ואמו, זיין טאטע און זיין מאמע זאלן אים אנכאפן והוציאו אותו, זאלן אים ארויספירן אל זקני עירו, צו די עלטסטע פון זיין שטאט ואל שער מקומו, צו די טויער פון זיין פלאץ, וואס מיינט צו די טויער פונעם בית דין פון יענע שטאט. זאגט דער תרגום ויחדון ביה אבוהי ואמיה ויפקון יתיה לקדם סבי קרתיה ולתרע בית דין אתריה. שטייט אין שמואל א' קאפיטל י"ז, ועץ חניתו, רעדט מען דא פון גלית, און ער גייט אויסשמועסן די גרויסע שווערע געווער וואס ער האט געהאט, די האלץ, די אנכאפער פון זיין שפיז, איז געווען אזוי דיק און גרויס כמנור אורגים, אזוי ווי די דיקע זויל פון די וועבערס וואס אויף דעם טוען זיי ארויפדרייען די סחורה, ולהבת חניתו, און די פלאם, דאס הייסט די שארף, די אייזן, פון זיין שפיז. האט געוואויגן שש מאות שקלים ברזל, זעקס הונדערט אייזערנע שקלים, וויבאלד דאס איז געווען געמאכט פון אייזן, מעסט מען עס מיט אייזערנע שקלים, נעכטן האבן מיר געלערנט אז מ'האט גערעדט פון א קופערנע פאנצער, האט מען דאס אפגעמאסטן און אפגעוואויגן אקעגן קופערנע שקלים. דאס איז געווען אזוי שווער און אזוי גרויס, און דאך האט ער אליין דאס געקענט האלטן, דאס ברענגט ארויס די געוואלדיגע גבורה זיינע.

ויאמר להם, און ער האט זיי געזאגט, למה תצאו לערוך מלחמה, פארוואס זאלט עטץ אלע ארויסקומען אנרעכטן א מלחמה, הלוא אנכי הפלישתי, לערנט רש"י די פשט, איך בין א פשוט'ער זעלנער צווישן די פלישתים, איך בין נישט קיין שר האלף, ניטאמאל א שר המאה, הגם איך האב שוין באוויזן אזויפיל גבורות פאר זיי, ווי אונז וועלמיר באלד זען אין תרגום, דאך האבן זיי מיך נישט אויפגענומען פאר קיין פירער, ואתם, און ענק, עבדים לשאול, עטץ, זענטס קנעכטס פאר שאול המלך, וועלכע גבורות האט שאול שוין באוויזן פאר ענק, אז עטץ זאלטס ענק מכניע זיין פאר אים? ברו לכם איש, לערנט רש"י, קלויבטס ענק אויס דעם שאול המלך, וירד אלי, ער זאל אראפנידערן און זיך פארמעסטן מיט מיר. אנדערע מפרשים לערנען, הלא אנכי הפלישתי, איך בין איינער פון די הערן פון פלישתים, און ס'וואלט מיר נישט געפאסט זיך אראפצולאזן און זיך פארמעסטן מיט א פשוט'ן זעלנער פון צווישן די אידן, ווייל די סדר איז אז א גענעראל פארמעסט זיך נאר מיט א צווייטן גענעראל. אבער גוליית האט געזאגט איך בין גרייט צו פארקוקן אויף דעם. ואתם עבדים לשאול, אפילו ענק זענען נאר קנעכט פאר שאול המלך, ברו לכם איש, איך לאז ענק אויסוועלן סיי וועלכן מענטש פון די אלע פארזאמלטע, וירד אלי, און איך וועל מיך מיט אים פארמעסטן איינס אויף איינס. זאגט די תרגום, וקם ואכריז על סדרי ישראל ואמר להון, למה תפקון לסדרא קרבא, פארוואס קומט עטץ דא מאכן א מלחמה, הלא אנא פלשתאה, איך בין א פלשתי, ואתון עבדין לשאול, אנא הוא גוליית פּלישתּאה דמן גת, איך בין דער גוליית דער פּלישתּי פון דער שטאט גת, דקטלית וואס איך האב געהארגעט תרין בני עלי, די כהנאי, צוויי קינדער פון עלי הכהן, חפני און פנחס, ושבית, איך האב געפאנגען ית ארון קימא דהשם, די ארון פון די ברית פונעם אייבערשטן האב איך געפאנגען ואובילית יתיה, איך האב דאס געפירט לבית דגון טעותי, צו די הויז פון די עבודה זרה דגון, והוה תמן, ס'איז דארטן געווען בקרוי פלשתאי, אין די שטאט פון די פלשתים שבעה ירחין זיבן חדשים, אף כל קרב וקרב, יעדן מלחמה דהוה להון לפלשתאה וואס די פלשתים האבן געהאט אנא נפיק בריש חילא, גיי איך ארויס פארנט פון די מיליטער, ונצחנא בקרבא איך טו באזיגן דארט אין די מלחמה, ורמינא קטילין איך לייג אראפ טויטע כעפרא דארעא, אזוי ווי די זאמד פון די ערד. ועד כען און ביז יעצט, לא אכשרו יתי פּלישתּאה, האָבן די פּלישתים מיך נאָך נישט אויפגענומען למהוי רב אלפא עלויהון, איך זאָל זיין עפּעס אַ פירער אויף זיי. ואתון בני ישראל, ענק אידן, מה גבורה, וועלכע גרויסקייט, וועלכע שטאַרקייט, עבד לכון שאול בר קיש, דמן גבעתא, האָט שאול דער זון פון קיש, פון גבעת געטון צו ענק, דמניתון יתיה מלכּא עליכון, אַז עטס האָט אים אויפגענומען אַלס אַ קעניג איבער ענק, אם גבר גיבר הוא, אויב איז ער א שטארקער מענטש, יחות זאל ער נידערן, ויעביד קרבא עמי זאל ער מאכן מיט מיר א מלחמה. ואם גבר חלש הוא, אויב ער איז שוואך, בחרו לכון גברא וועלטס אויס א צווייטן מענטש, ויחות לותי, און יענער זאל נידערן צו מאכן מיט מיר א מלחמה. זאגט דער פסוק, אם יכל להלחם אתי, אויב דער אויסגעקליבענער מענטש, וועם עטץ וועטס אהערשטעלן זיך צו פארמעסטן מיט מיר, וועט קענען מלחמה האלטן מיט מיר והכני און ער וועט מיך שלאגן, והיינו לכם לעבדים, וועלן מיר אונז אלע זיין פאר ענק צו קנעכט.

זאגט דער פסוק ויאמר הפלשתי, ווען דער פלשתי האט געזען אז קיינער פון די אידן שטעלט זיך נישט ארויס, האט ער זיך אראפגעשטעלט און חוזק געמאכט, האט ער געזאגט אני חרפתי, איך האב געשענדעט, איך האב פארשעמט, את מערכות ישראל, די גאנצע אנגעגרייטע מיליטער פון די אידן, היום הזה, דעם היינטיגן טאג, ווייל איך האב זיי געזאגט תנו לי איש, געטס מיר א מענטש ונלחמה יחד און אונז צוזאמען מלחמה האלטן אינאיינעם, און זיי האבן נישט וועם ארויסצוגעבן. זאגט דער תרגום ואמר פלשתאה אנא חסדית ית סדרי ישראל יומא הדין למימר איתו לי גברא ונגיח קרבא כחדא שטייט אין תהלים קאפיטל מ ה לויט רש י גייען די אלע פסוקים ארויף אויפן תלמיד חכם און לויט די אנדערע מפרשים רעדט מען דא צו דוד המלך אדער צו די מלך המשיח מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, טייטשט רש י, אלע דיינע בגדים זענען אזוי פיין און שמעקעדיג, אזוי ווי מען וואלט עס ווען בארייכערט מיט די דריי מינע שמעקעדיגע געווירצן פון מור אהלות און קציעות. רש י ברענגט א מדרש, כל בגדותיך איז א לשון פון אלע דיינע פעלשונגען, אלע דיינע עבירות וועט מען דיר מוחל זיין, מן היכלי שן מני שמחוך, טייטשט רשי, די שכר וואס איז דיר אוועקגעלייגט אין די היכלות פון גן עדן, דאס וועט דיך משמח זיין סך מער ווי די אלע פאלאצן פון עלעפאנטן ביין, וואס דאס איז די טייערסטע סארט מאטריאל פון וואס מען קען בויען פאלאצן דא אויף די וועלט, ס'איז דיר אוועקגעלייגט א געוואלדיגע שכר לעתיד לבוא. לויט די מפרשים רעדט מען דא צו מלך המשיח, און מען זאגט אים אז ער איז אזוי חשוב און טייער אז מען טוט בארייכערן זיינע בגדים מיט אלע שמעקעדיגע געווירצן אזוי ווי די סדר פון קעניגן, מן היכלי שן, די אלע בגדים נעמט מען ארויס צו אים פון אזעלכע שענקלעך וואס זענען געמאכט פון די טייערע עלעפאנטן ביין, מני שמחוך, וואס די הערליכע פאלאצן און די הערליכע שענקלעך, דאס טוט אים דערפרייען, ווייל א דירה נאה, דאס טוט פארברייטערן דעם דעת פון א מענטש. נאך א פשט זאגט דער רדק, אז ס'קען זיין אז די בגדים פון וואס מ'רעדט דא, דאס איז נאר א משל, און ס'גייט ארויף אויף זיינע מעשים טובים, ווי מ'טרעפט בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אז דאס באציט זיך צו די מעשים טובים פון א מענטש, אז די מעשים טובים פון די מלך המשיח איז אזוי שמעקעדיג ווי מור ואהלות און קציעות.

נצבה שגל לימינך, זאגט רש"י, די רעבעצן, די קעניגין, וואס זי איז די קעניגין, ווייל איר מאן איז דער קעניג מאן מלכי רבנן, זי וועט שטיין צו די רעכטע האנט און ארויסהעלפן דעם תלמיד חכם, בכתם אופיר זי וועט זיין באצירט מיט טייערע גאלדענע צירונגען וואס קומט פון די שטאט אופיר. די מפרשים לערנען פשט בנות מלכים ביקרותיך, צווישן דיינע טייערע פרויען וועלן זיין טעכטער פון קעניגן, אלע מלכי אומות העולם וועלן אהין שיקן א טאכטער פארן מלך המשיח, זיי וועלן שפירן פאר א זכיה זיך משדך צו זיין מיט אים, און זיי וועלן זיך אלע מגייר זיין און חתונה האבן מיטן מלך המשיח, אבער דעסטוועגן דאך נצבה שגל לימינך, זיין ערשטע פרוי, די אידישע פרוי, זי וועט זיין די שגל וואס זי איז מיוחד פאר אים, און זי וועט שטענדיג זיין מיט אים צו זיין רעכטע האנט, די אנדערע וועט מען דארפן רופן כדי זיי זאלן קומען, אבער זי וועט שטענדיג זיין פאר אים אויסגעצירט בכתם אופיר מיט צירונגען פון דעם לאנד אופיר. זאגט דער תרגום, פלכי מלכוותא אתין למקבל אפך וליקרותך בזמן דמעתד ספר אורייתא בסטר ימינך, ומתכתבא באובריזין דמן אופיר. זאגט דער פסוק שמעי בת, לויט רש"י רעדט מען דא צו כנסת ישראל, הער דיך גוט צו, וראי קוק דיך צו וועלכע וועג ס'איז די גוטע וועג, והטי אזנך, נייג צו דיין אויער, צו די תורה, ושכחי עמך, פארגעס די פאלק צווישן וועם דו וואוינסט, וואס זיי פירן זיך נישט גוט אויף, ובית אביך, פארגעס די עבודה זרות וואס דיינע אור-עלטערן האבן געדינט, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, לאז איבער די אלע נארישקייטן, און קער דיך צו די תורה. לויט די מפרשים רעדט מען דא צו די טעכטער פון די קעניגן וואס זיי זענען געקומען חתונה מיטן מלך המשיח, זאגט ער הער דיך צו דו טאכטער, וראי מיינט צו זאגן לייג צו הארץ און פארשטיי, והטי אזנך צו אלע רייד פונעם מלך המשיח, ושכחי עמך ובית אביך, פארגעס די גוי'אישע פירונגען, פארגעס אלעס וואס דו האסט צוגעזען ביי דיין טאטן אין שטוב, זיי דיך מגייר און ווער א חלק פון כלל ישראל,

און לויט די מפרשים גייט עס ארויף אויפן מלך המשיח אז ווען די בת מלכים וועט זיך מגייר זיין און זי וועט זיך אויפפירן אזוי ווי א אידישע טאכטער וועט דער מלך המשיח גליסטן איר שיינקייט און נאר ער וועט זיין איר האר, זי וועט אפלאזן די אלע פריערדיגע משפחה אירע און די אלע פעלקער פון וואו זיי קומען און נאר צו אים והשתחוי לו זאל זי זיך בוקן. זאגט דער תרגום ובכן ירגג מלכא שופרך ארום הוא ריבוניך ותסגדין ליה. זאגט די משנה אין מסכת ביצה פרק ב' יום טוב שחל להיות ערב שבת, ווען יום טוב געפאלט אויף א פרייטאג, לא יבשל אדם בתחילה מיום טוב לשבת, טאר מען זיך נישט אראפשטעלן קאכן יום טוב עסנווארג פאר שבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, ער מעג אבער קאכן אסאך אויף יום טוב, ואם הותיר הותיר לשבת, און אז ס'בלייבט איבער מעג ער דאס נוצן שבת. נאכדעם איז דא נאך א אופן ווי אזוי מען קען מאכן אז מען זאל מעגן אנגרייטן שבת'דיגע סעודות, ועושה תבשיל מערב יום טוב, ער קען מאכן א געקעכטס פון ערב יום טוב, א עירוב תבשילין, וסומך עליו לשבת, און ער פארלאזט זיך אויף דעם צו מעגן לכתחילה אנהייבן קאכן פון יום טוב אויף שבת, ווייל דאס ווערט גערעכנט אזוי ווי ער ענדיגט נאר יעצט צו די קאכן וואס ער האט שוין אנגעהויבן פון ערב יום טוב. בית שמאי אומרים שני תבשילין, מען דארף צוגרייטן פון ערב יום טוב צוויי געקעכטס, און בית הלל אומרים תבשיל אחד, ס'איז גענוג איין געקעכטס. ושווין, זיי האלטן ביידע אייניג, בדג, אויב מ'האט געבראטן א פישל וביצה שעליו, דער סדר פלעגט זיין אז מ'האט אויסגעגאסן א איי אויפן פיש בשעת'ן בראטן, שהן שני תבשילין אז דאס רעכנט זיך שוין ווי צוויי געקעכטסן, און ס'איז א גוטע עירוב תבשילין אפילו לויט די בית שמאי. זאגט די משנה אכלו, אויב מען האט עס אויפגעגעסן דעם עירוב תבשילין וואס מען האט צוגעגרייט פון פאר יום טוב, או שאבד, אדער עס איז פארלוירן געווארן נאך פאר מען האט צוגעגרייט די סעודות פון שבת, לא יבשל עליו בתחילה, טאר מען נישט אנהייבן קאכן אויף דעם חשבון, מען קען זיך שוין נישט פארלאזן אויף דעם עירוב. ואם שייר ממנו כל שהוא, אויב ס'איז איבערגעבליבן א כל שהוא, וואס די גמרא זאגט אז דאס מיינט א כזית פונעם עירוב תבשילין, סומך עליו לשבת, קען מען זיך פארלאזן אויף דעם איבערבלייבעניש און אנהייבן קאכן לכתחילה פון יום טוב אויף שבת. דער ברטנורא שמועסט אויס עטליכע הלכות פון עירוב תבשילין, ער זאגט אז מען דארף מאכן א ברכה דערויף אזוי ווי מען מאכט א ברכה אויף עירובי חצירות, ער זאגט אז ווען איינער מאכט א עירוב תבשילין און ער וויל מיט דעם מוציא זיין א צווייטן דארף מען דאס מזכה זיין, ס'דארף זיין איינער וואס דארף דאס אויפהייבן פאר יענעם, און מען קען עס טון אפילו שלא מדעתו, יענער מוז נישט וויסן אז מען מאכט א עירוב תבשילין פאר אים, ווייל זכין לאדם שלא בפניו. ער זאגט אויכעט אז אויב א מענטש האט שוין אנגעהויבן קאכן אויף שבת און נאכדעם איז די עירוב פארלוירן געגאנגען, אפילו עס איז נישט געבליבן דערפון גארנישט, קען מען ענדיגן דאס קאכן. משנה ב'. חל להיות אחר השבת, אויב יום טוב געפאלט אויף א זונטאג. בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת, אויב דער מענטש האט זיך געוואלט רייניגן, ווייל חייב אדם לטהר עצמו ברגל, אדער ער האט געהאט כלים וואס מען דארף רייניגן, טובל'ען, פאר יום טוב, זאל ער דאס אלעס טון פון פאר שבת, ווייל שבת און יום טוב טאר מען נישט טובל'ען קיין טמא'נע זאך, ס'הייסט א מתקן מנא, מען פאררעכט דעם כלי, פארדעם האט מען עס נישט געקענט נוצן, און יעצט קען מען עס יא נוצן, מען טאר דאס נישט טון שבת. ובית הלל אומרים, כלים דארף מען טאקע טובל'ען מלפני השבת, ווייל ס'זעט אויס ווי מען פאררעכט דעם כלי, ואדם בשבת, א מענטש מעג זיך אבער טובל'ען אום שבת, און מענטשן וועלן נישט זאגן אז ער פאררעכט זיך יעצט, נאר מען וועט זאגן אז ער האט געוואלט כאפן א טונק, ס'איז אים געווען ווארעם, ער האט זיך געוואלט אפקילן, ס'קוקט נישט אויס ווי ער פאררעכט זיך, מילא מעג מען דאס טון אפילו אום שבת. משנה ג', ושווין, די בית שמאי און די בית הלל האלטן אייניג, שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן, אויב א מענטש האט געהאט פיינע גוטע וואסער, אבער ס'איז געווען טמא, און די אופן וויאזוי מען קען דאס צוריק מטהר זיין, אז מען לייגט עס אריין אין א כלי, און מען לאזט עס אראפ אין א מקווה, וואס די מקווה האט נישט קיין ריינע וואסער וואס מען קען עס נישט טרינקען, און מען מאכט אז די וואסער פון די כלי זאל זיך אנרירן א משהו מיט די וואסער פון די מקווה, דאס הייסט השקה, ס'קושט זיך צאם די וואסערן, און דורכדעם ווערט די וואסער פון די כלי גערייניגט, און מען מעג דאס ווייטער טרינקען. מעג מען דאס טון יום טוב אדער שבת אין א שטיינערנע כלי וואס א שטיינערנע כלי איז נישט מקבל טומאה אבל לא מטבילין מען טאר אבער נישט אריינלייגן די וואסער אין א האלצערנע כלי וואס די האלצערנע כלי איז טמא און די כלי אליין ווערט אויכעט געטובלט ווייל מען טאר דאך נישט טובל'ען קיין כלי שבת אדער יום טוב אין א שטיינערנע כלי מעג מען משיק זיין די וואסער און די טעם דערפון שטייט אין די גמרא ווייל וויבאלד דער מענטש האט ווייניג וואסער געבט ער זייער אכטונג אז ס'זאל נישט טמא ווערן, און אז ס'איז יא טמא געווארן איז עס א מילתא דלא שכיחא, האבן די חכמים נישט גוזר געווען אויף דעם, און דאס מעג מען יא טובל'ען, משיק זיין, אום שבת. ומטבילין מגב לגב, אויב דער מענטש האט געהאט געטובל'ט זיינע כלים ווייל ער וויל עס נוצן אויף חולין, און ער האט זיך מיישב געווען ער וויל עס נוצן אויף תרומה, אדער ער האט עס געהאט גערייניגט אויף תרומה, און ער האט זיך מיישב געווען ער וויל עס נוצן אויף קודש, וואס דעמאלטס איז ער מחיוב דאס צו טובל'ען, אבער די טבילה איז נישט פון טומאה צו טהרה ס'איז נאר א תוספת טהרה, דאס איז יעדער מודה אז דאס מעג מען טון אויך שבת אדער יום טוב, דאס איז איין פשט, די ברטנורא און די רמב"ם לערנען אזוי, רש"י לערנט מגב לגב, אויב ער האט געהאט גערייניגט די כלים צו נוצן פאר וויין און ער האט זיך מיישב געווען אז ער וויל עס נוצן פאר אויל, וואס דעמאלטס איז מן הלכה אויס דארף מען דאס בכלל נישט טובל'ען, אבער דער מענטש וויל מחמיר זיין און ער וויל עס יא טובל'ען, וויבאלד ס'איז נאר א טבילה לחומרא, מעג מען דאס טון. ומחבורה לחבורה, טאמער א מענטש האט זיך געהאט גערייניגט זיינע כלים מיטן חשבון צו עסן די קרבן פסח מיט איין חבורה, און נאכדעם האט ער זיך מיישב געווען ער גייט עסן מיט א צווייטע חבורה, וואס על פי הלכה דארף ער נישט איבער טובל'ען זיינע כלים, אבער ער וויל זיך מחמיר זיין נאכאמאל טובל'ען, וויבאלד די טבילה איז נאר לחומרא, מעג מען דאס טון שבת אדער יום טוב. משנה ד', בית שמאי אומרים, מביאין שלמים, יום טוב מעג מען ברענגען א קרבן שלמים, פון די שלמי חגיגה, וויבאלד ס'איז דא אין דעם חלקים וואס גייען פאר די מענטש צו עסן, איז עס א אוכל נפש וואס איז מותר מקריב צו זיין אין יום טוב, ואין סומכין עליהן, דעסטוועגן דאך טאר מען זיך נישט אנליינען דערויף, ווייל מ'קען זיך אנליינען פון ערב יום טוב, ס'פעלט נישט אויס תיכף לסמיכה שחיטה, און מען טאר זיך נישט אנליינען אין יום טוב, ווייל מען טאר זיך נישט משתמש זיין מיט א בעל חי, מען דארף זיך אנליינען בכל כוחו, און דאס הייסט ווי מען באנוצט זיך מיט די בהמה, אבל לא עולות, עולות וואס דאס איז גייט אינגאנצן ארויף אויפן מזבח, טאר מען לויט די בית שמאי אינגאנצן נישט ברענגען אין יום טוב, אפילו א עולת ראיה וואס מען דארף ברענגען אין יום טוב, זאל מען עס ברענגען חול המועד, אויסער די אלע זאכן וואס זענען א חוב אויפן טאג, די אלע תמיד'ן און מוספ'ן, דאס האלט יעדער אז מען מעג עס ברענגען שבת אדער יום טוב. ובית הלל אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהן. יום טוב מעג מען ברענגען סיי שלמים וואס גייט פאר די מענטש סיי עולות וואס גייט פאר די מזבח, און מען מעג זיך אפילו אנלאנען דערויף ווייל ס'מוז זיין תיכף לסמיכה שחיטה. שטייט אין די גמרא אז די בית הלל רעדט אויכעט נאר פון שלמי חגיגה און עולות ראיה, אבער סתם נדרים און נדבות וואס א מענטש האט צוגעזאגט צו ברענגען, דאס זאל מען נישט ברענגען אין יום טוב. משנה ה, בית שמאי אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו, יום טוב טאר מען נישט אנווארעמען קיין וואסער זיך צו וואשן די פיס, ווייל נאר לצורך אוכל נפש מעג מען מאכן א פייער, נישט זיך צו וואשן, אלא אם כן ראויין לשתייה, נאר אויב ס'איז ראוי צום טרינקען, דעמאלטס מעג מען, און תוס' זאגט אז מ'מוז ממש טרינקען פון די וואסער, ווייל דער בית שמאי האלט נישט מתוך שהותרה, פאר צו טרינקען קען מען דאס נוצן אויכעט זיך צו וואשן, נאר מען מוז ממש טרינקען דערפון, ובית הלל מתירין, אפילו ווען עס איז נישט ראוי לשתיה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז זיך וואשן די פיס איז אויכעט א געוויסע הנאה פארן מענטש, און זיי האלטן יא אז מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש האט מען עס מתיר געווען אפילו שלא לצורך אוכל נפש, וויבאלד ס'איז דא אין דעם א געוויסע הנאה פארן מענטש. די בית הלל זאגט אויכעט עושה אדם מדורה, א מענטש מעג מאכן א פייער ומתחמם כנגדה, זיך צו ווארעמען אקעגן דעם, דאס מעג מען אויכעט טון אין יום טוב, אבער די בית שמאי קריגט אויף דעם אויכעט, און זיי האבן געהאלטן אז אפילו מען ווארעמט זיך דעם גאנצן קערפער, וואס דאס איז מער דומה צו א אוכל נפש, דאך טאר מען דאס נישט טון אין יום טוב, ברטנורא שמועסט אויס די הלכה אז וואסער וואס איז געווארן אנגעווארעמט אין יום טוב מעג מען זיך וואשן די הענט, די פיס און די פנים, אבער נישט דעם גאנצן קערפער, ווייל מען האט גוזר געווען יום טוב אטו שבת, אויב די וואסער איז געווארן אנגעווארעמט פון ערב יום טוב מעג מען זיך יום טוב וואשן מיט דעם דעם גאנצן קערפער. משנה ו, שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי, דריי זאכן האט רבן גמליאל מחמיר געווען און זיך געפירט ווי די בית שמאי, טראץ דעם וואס ער האט געשטאמט פון הלל הזקן. אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת, מען טאר נישט באהאלטן ווארעמס פון יום טוב אויף שבת, ווייל די בית שמאי האט געהאלטן אז מען טאר נישט באקן יום טוב אויף שבת נאר אויב מ'האט געמאכט א עירוב תבשילין מיט א געבעקס, מ'טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת נאר אויב מ'האט געהאט געקאכט א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב, און מ'טאר נישט באהאלטן עפעס פון יום טוב אויף שבת נאר אויב מ'האט שוין געהאט באהאלטן א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב, האט ער מחמיר געווען ווי די בית שמאי אז אויב מ'האט נישט געהאט באהאלטן א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב טאר מען נישט באהאלטן א ווארעמע עסנווארג ס'זאל זיך האלטן פון יום טוב אויף שבת. ואין זוקפין את המנורה ביום טוב, א מנורה וואס איז צוזאמגעשטעלט פון שטיקער, האט דער בית שמאי געהאלטן אז מען טאר דאס נישט צוזאמשטעלן אין יום טוב, ווייל זיי האבן געהאלטן יש בנין בכלים, ואין אופין פיתין גריצין אלא רקיקין, מען טאר נישט באקן דיקע ברויט, וואס די גמרא זאגט אז דאס מיינט אסאך ברויט אין יום טוב, ווייל דאס איז מער א טרחה, נאר דינע ברויט, דאס הייסט ווייניג ברויט, דאס מעג מען. אין די אלע דריי זאכן האט רבן גמליאל זיך געפירט ווי דער בית שמאי. אבער דער בית הלל האט געהאלטן אז מען מעג סיי קאכן סיי באקן און סיי טומן זיין פון יום טוב אויף שבת אויב מען האט געמאכט סיי וואספארא סארט עירוב תבשילין. באטענירער זאגט נאר אז ס'קוקט אויס אין די גמרא אז דער בית הלל פארלאנגט אויך אז מען זאל מאכן א עירוב תבשילין מיט א ברויט און א פלייש, מיט א געבאקענע זאך און א געקאכטע זאך. און לגבי אויפשטעלן א מנורה פון שטיקער אין יום טוב האבן זיי געהאלטן אז מען מעג דאס טון ווייל ס'גייט נישט אן קיין בנין ביי כלים, און נאכדעם האבן זיי געזאגט אז מען מעג באקן אפילו אסאך ברויט אין יום טוב, ווייל אז די אויוון איז מער אנגעפילט, באקט זיך עס בעסער, ס'באקומט מער א טעם, גייט מיך נישט אן אז דאס איז א גרעסערע טרחה. זאגט די משנה אמר רבן גמליאל, מימיהן של בית אבא, פון די טעג פון מיין טאטנ'ס שטוב, לא היו אופין פיתין גריצין אלא רקיקין, זיי האבן קיינמאל נישט געבאקן קיין סאך ברויט יום טוב, נאר ווייניג ברויט. אמרו לו, האט מען אים געזאגט, מה נעשה לבית אביך, וואס זאלן מיר אונז טון צו דיין טאטנ'ס שטוב, שהיו מחמירין על עצמן, אויף זיך האבן זיי טאקע מחמיר געווען ומקילין לכל ישראל, זיי האבן אבער מיקל געווען פאר אלע אידן, להיות אופין פיתין גריצין מען זאל יא מעגן באקן אסאך ברויט, וחורי, חורי דאס איז א מין גרויסע טייג וואס מען באקט אויף קוילן, און ס'איז א גרויסע טרחה, און דאך האבן זיי מתיר געווען אז אידן מעגן דאס טון. משנה ז', אף הוא אמר שלושה דברים להקל, רבן גמליאל האט אויכעט געזאגט דריי זאכן לקולא מער ווי די חכמים, מכבדין בין המיטות, אמאליגע צייטן פלעגט מען עסן אנגעלאנט אויף א בעט, מעג מען אויסקערן דעם שטוב צווישן די בעטן נאך די סעודה, הגם ס'דא א חשש פון אשווי גומות אז מ'וועט קומען גלאט מאכן די גריבער, אנפילן די גריבער מיט זאמד, וויבאלד ס'איז אבער א קליינע שטח וואס מ'קערט אויס, האט ער נישט חושש געווען אז פונקט דארט איז דא א גריבעלע. און מניחין את המוגמר ביום טוב. מען מעג יום טוב ארויפלייגן געווירצן אויף קוילן אז מען זאל דאס קענען שמעקן, ס'זאל ארויסגעבן א גוטן ריח, ווי די באטענירער זאגט, אריינצוגעבן א גערוך אין קליידער, דאס האלט יעדער אז ס'איז אסור. ועושין גדי מקולס בלילי פסחים, מען מעג צוגרייטן א גדי מקולס פאר פסח ביינאכט צו עסן, דאס הייסט א געבראטענע פלייש וואס איז אויסגעשטעלט אזוי ווי די קרבן פסח וואס מען פלעגט ארויסנעמען די געדערים און לייגן פון אויבן און עס אזוי אפבראטן, אבער וחכמים אוסרין, די אלע דריי זאכן האבן זיי גע'אסר'ט, זיי האבן נישט געלאזט אויסקערן צוליב די חשש פון אשווי גומות, און זיי האבן נישט געלאזט אויסרייכערן אנשמעקן א שטוב, וויבאלד דאס איז נישט קיין אוכל נפש ממש, ס'נאר פאר בעסערע מענטשן אדער ווער ס'האט א שלעכטע ריח, ס'נישט פאר יעדן מענטש געמאכט געווארן, און גדי מקולס האבן זיי געהאלטן אז דאס זעט אויס אזוי ווי מען עסט קדשים בחוץ. משנה ח', שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרין, דריי זאכן האט רבי אלעזר בן עזריה מתיר געווען און די חכמים האבן דאס גע'אסר'ט. די ערשטע זאך איז געווען פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה, זיין קו איז ארויסגעגאנגען שבת מיט א בענדל צווישן די הערנער פאר שיינקייט, און די גמרא זאגט אז ס'איז באמת נישט געווען זיין קו נאר פון זיין שכנ'טע, אבער וויבאלד ער האט נישט מוחה געווען אויף די שכנ'טע ווען זי האט געלאזט איר קו אזוי ארויסגיין אין שבת ווערט עס אנגערופן אויף זיין נאמען, און די חכמים האבן געהאלטן אז דאס איז אסור ווייל דאס הייסט ווי א משא, ס'איז נישט קיין תכשיט, ס'איז א לאסט פאר די בהמה, און א מענטש איז מצווה אויף שביתת בהמתו. ומקרדין את הבהמה ביום טוב, די צווייטע זאך האט רבי אלעזר בן עזריה מתיר געווען אז מען מעג יום טוב קראצן די בהמה מיט א אייזערנע קעמל אפילו ס'האט דינע שטעכערס און ס'קען צורייבן די בהמה, ושוחקין את הפלפלים בריחיים שלהם, די דריטע זאך האט ער געהאלטן אז מען מעג צורייבן יום טוב פעפער אין די געווענליכע מילעכל זייערע. רבי יהודה אומר, אין מקרדין את הבהמה ביום טוב מען טאר נישט נוצן די אייזערנע קעמל צו רייבן די בהמה מפני שעושה חבורה, ס'מאכט זיכער א בייל, אבל מקרצפין, מען מעג נוצן א האלצערנע קעמל וואס דאס האט אביסל דיקערע ציינדעלעך און דאס וועט נישט צוקראצן די בהמה. וחכמים אומרים אין מקרדין אף לא מקרצפין, מען טאר נישט רייבן נישט מיט די דינע קעמל און נישט מיט די דיקערע ציינדלעך, ווייל זיי האבן גוזר געווען אז אויב איך וועל מתיר זיין מיט די דיקערע ציינדלעך וועט ער קומען מאכן מיט די דינערע ציינדלעך אויך, און רבי יהודה האט נישט גוזר געווען. די הלכה בלייבט אבער ווי רבי אלעזר בן עזריה, ווייל ס'איז א דבר שאין מתכוין, און אפילו ס'וועט זיך צוקראצן די בהמה האט ער נישט אויף דעם אינזין געהאט. משנה ט', אז מען האט שוין גערעדט פון די מילעכל פון די פעפער, זאגט ער דא נאך א הלכה וואס איז נוגע פאר דעם מילעכל, הריחיים של פלפלים, די מילעכל פון די פעפער, טמאה משום שלושה כלים, ס'איז טמא צוליב דריי באזונדערע כלים, הגם ס'זעט אויס ווי איין גרויסע כלי, אבער ס'באשטייט פון דריי אנדערע סארט כלים, און אפילו ווען ס'וועט זיך צוטיילן וועט יעדע איינס מקבל טומאה זיין. משום כלי קיבול, די אונטערשטע חלק דערפון איז א כלי קיבול, ס'איז געמאכט פון האלץ און ס'האט א הוילקייט וואו ס'גייט אריין די צומאלענע פעפער, ממילא איז דאס מקבל טומאה ווייל ס'האט א כלי קיבול. ומשום כלי מתכות, די אויבערשטע חלק, הגם ס'איז א פשוטי כלי עץ, אבער פון אונטן האט עס א אייזן מ'זאל מיט דעם קענען גוט צודרוקן די פעפער, און די גאנצע זאך ווערט בטל צו די אייזן פון אונטן, באקומט עס א דין פון א כלי מתכות, וואס אפילו א פשוטי כלי מתכות איז מקבל טומאה. ומשום כלי כברה, די מיטלסטע חלק, וואס דאס האט אזוי ווי א זייער, וואס אויף דעם האקט מען, און די פעפערלעך גייט אדורך, און נאכדעם גייט עס אריין צו דעם אונטערשטען כלי קיבול, איז אפילו אויב די מיטלסטע כלי זאל זיין געמאכט פון האלץ, און נישט פון אייזן, און אלס א כלי עץ וואלט עס נישט געקענט מקבל טומאה זיין, ווייל עס איז נישט מקבל גארנישט, ס'איז דאך א לעכעריגע זאך, אבער די חכמים האבן גוזר געווען א טומאה אויף א יעדן סארט זייער און זיפל, ווייל ס'זעט אויס אזוי ווי א געוועבטע בגד, ממילא האט מען גוזר געווען אטו א געוועבטע בגד. משנה י', עגלה של קטן, א וועגעלע פון א קליין קינד. רש"י און די ברטנורא לערנען אז דאס איז געמאכט געווארן פאר שפילערייען, די קינד שפילט זיך דערמיט און ער זעצט זיך אריין, תוספות זאגט אז דאס אזוי ווי א וואקער ס'לערנט אויס דעם קינד צו גיין טמאה מדרס אויב דער קינד איז געווען א זב איז דאס טמא מדרס ווייל דאס איז געמאכט געווארן צו זיצן דערויף אדער זיך אנצולאנען דערויף וניטלת בשבת מען מעג עס מטלטל זיין אין שבת ס'האט א תורת כלי אויף זיך ואינה נגררת אלא על גבי כלים, תנא קמא האט געהאלטן, אזוי ווי רבי יודא'ס שיטה, אז מען טאר נישט שלעפן קיין כלים אויף דער ערד שבת ווייל ס'מאכט א קריץ, און אפילו ס'איז א דבר שאין מתכוון איז עס אויכעט אסור, ממילא זאל מען נישט שלעפן די וועגעלע אום שבת, נאר אויף בגדים, כדי ס'זאל נישט קראצן דער ערד, רבי יהודה אומר, דאס איז א צווייטע תנא אליבא דרבי יהודה, ער האט געהאלטן, כל הכלים אין נגררין, סתם כלים טאר מען טאקע נישט שלעפן, ווייל ס'מאכט א קראץ, חוץ מן העגלה אויסער די וועגעלע מפני שהיא כובשת, דאס קראצט נישט ארויס, ס'הייסט נישט אזוי ווי מען גראבט, נאר ס'דרוקט אראפ די זאמד, דארט ווי מען פירט די וועגעלע, און אראפדרוקן, דאס איז נישט אין כלל פון חופר. זאגט די גמרא מסכת ביצה דף ט"ו עמוד ב', עס איז געשטאנען אין די משנה לא יבשל, אויב ס'געפאלט יום טוב אויף א פרייטאג טאר מען זיך נישט אראפשטעלן קאכן לכתחילה אויף שבת. מנא הני מילי, פון וואו זעהן מיר א סמך אין די תורה אויף די מצוה פון עירובי תבשילין? אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו, געדענק דעם שבת אים צו הייליגן, זכרהו מאחר שבא להשכיחו, וויבאלד מען קען זייער גרינג פארגעסן דעם שבת ווען ס'געפאלט יום טוב ערב שבת, מ'איז פארנומען מיט די סעודות פון יום טוב און מ'עסט אויף אלע עסן, וועט דאך נישט איבערבלייבן גארנישט פאר שבת, האט די תורה געזאגט אז מען זאל אינזין האבן דעם שבת, און די חכמים האבן אויף דעם סומך געווען די ענין פון עירוב תבשילין, ווייל אז מען מאכט שוין עירוב תבשילין פון ערב יום טוב און מען פארעט זיך לכבוד שבת וועט מען שוין דעמאלס געדענקען איבערצולאזן עסנווארג פאר שבת. מאי טעמא? זאגט רש"י, דער פסוק קומט דאך זיכער נישט אויף דעם, דער פסוק רעדט דאך פון מאכן קידוש אויף וויין, איז פארוואס טאקע האבן די חכמים איינגעזען אז מען דארף מאכן אזא מין תקנה ווי עירובי תבשילין? אמר רבא, אז דאס איז לכבוד שבת, כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, כדי מ'זאל זיכער מאכן אז מ'לאזט איבער א גוטן פארציע אויף שבת מ'זאל נישט אלעס אויפעסן אין יום טוב, אזוי אז מ'האט זיך שוין פון ערב יום טוב געפארעט פאר שבת, וועט מען שוין זיכער מאכן איבערצולאזן עסנווארג פאר שבת. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אז די תקנה פון עירובי תבשילין איז געווען לכבוד יום טוב, כדי שיאמרו אז מענטשן זאלן זאגן אין אופין מיום טוב לשבת, אויב איך זעה דא אז מען טאר נישט באקן פון יום טוב אויף שבת, נאר אויב מען האט שוין געמאכט א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב, וואס דעמאלטס ווען איך שטעל מיך יום טוב אראפ ווייטער קאכן אויף שבת איז עס נאר ווי מען ענדיגט צו, קל וחומר מיום טוב לחול, טאר מען דאך זיכער נישט קאכן פון יום טוב אויף אינדערוואכן, און מענטשן וועלן מער נזהר זיין אין די כבוד פון יום טוב. תנן, אונז האבן געלערנט אין די משנה, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת, מ'דארף מאכן א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב, און מ'פארלאזט זיך אויף דעם צו קענען אנהייבן קאכן פון יום טוב אויף שבת. בשלמא לרב אשי, דאמר וואס ער זאגט דעם טעם, כדי שיאמרו מענטשן זאלן זאגן, אין אופין מיום טוב לשבת. היינו פארשטיי איך זייער גוט דמערב יום טוב אין, ביום טוב לא, יום טוב אליין האט נישט קיין זין צו מאכן עירוב תבשילין, ווייל מען דארף דאך דא איינזעהן אז מען טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת, נאר אויב מען האט שוין אנגעהויבן פון ערב יום טוב, וואס דעמאלטס ווען איך שטעל מיך אראפ יום טוב קאכן, ענדיג איך נאר צו וואס איך האב שוין אנגעהויבן פון פאר יום טוב. אלא לרבא אז דאס האט צו טון מיט כבוד שבת, מאי איריא מערב יום טוב, פארוואס מוז מען מאכן עירוב תבשילין ערב יום טוב, אפילו ביום טוב נמי, זאל מען זאגן אז יום טוב אינדערפרי פאר די סעודה זאל מען אנגרייטן א תבשיל כדי מען זאל געדענקען דעם שבת, און אזוי וועט מען שוין געדענקען איבערצולאזן א גוטן פארציע און נישט אויפעסן אלעס אין יום טוב. ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, מען וואלט ווען געמעגט לויט רבא מאכן דעם עירוב תבשילין יום טוב אינדערפרי, אלא גזירה שמא יפשע, כ'האב מורא ער וועט זיין צו פארנומען יום טוב און ער וועט פארגעסן און ער וועט נישט מאכן קיין עירוב תבשילין, ממילא האב איך געזאגט אז מען מוז דאס מאכן פון ערב יום טוב. זאגט די גמרא ותנא מייתי לה מהכא, די אמוראים האבן געזאגט אז מען האט עס סומך געווען אויף זכור את יום השבת לקדשו, ס'איז דא א תנא וואס ער לערנט עס ארויס פון א צווייטע פסוק, את אשר תאפו אפו, שטייט ביי די מן, דאס וואס עטס ווילסט באקן אין שבת, זאלט עטס באקן פון ערב שבת, ואת אשר תבשלו בשלו, דאס וואס עטס ווילסט קאכן שבת, זאלט עטס קאכן ערב שבת. מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין, מען טאר נישט אראפשטעלן זיך באקן פון יום טוב אויף שבת אלא על האפוי נאר אויב מען האט געהאט געבאקן א ברויט פון ערב יום טוב, ואין מבשלין אלא על המבושל, מען טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת נאר אויב מען האט שוין געהאט געקאכט א עירוב תבשילין פון ערב יום טוב, מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, פון דא האבן די חכמים אנגעליינט, געמאכט א סמך צו די דין פון עירוב תבשילין אין די תורה, ווייל ס'קען דאך נישט זיין אז די פסוק רעדט פון א געווענליכע פרייטאג, א געווענליכע פרייטאג, פארוואס זאל מען נישט מעגן זיך אראפשטעלן יעצט קאכן און באקן נאר אויב מען האט שוין געהאט געקאכט און געבאקן פון פריער? נאר וואס דען? מען רעדט דא פון א פרייטאג וואס געפאלט אויס אין דעם יום טוב, פארדעם מוז איך שוין האבן געקאכט און געבאקן פון א טאג פריער. שטייט שפעטער אין די גמרא דף טז עמוד ב'. אמר רב אבא אמר רב, עירובי תבשילין צריכין כזית, די עירוב תבשילין האט א שיעור פון א כזית, בין לאחד בין למאה, סיי ווען דאס זאל זיין א עירוב תבשילין פאר איין מענטש, סיי פאר הונדערט מענטשן, איז גענוג א כזית. אמר רב הונא אמר רב, עירובי תבשילין צריכים דעת, מען דארף וויסן וואס מען טוט דא, און מען דארף אינזין האבן אז מען זאל מיט דעם עירוב מעגן גיין קאכן פון יום טוב אויף שבת. זאגט די גמרא פשיטא דאס ווייס איך זיכער אז דעת מניח בעינן, דער מענטש וואס ער לייגט דעם עירוב תבשילין, ער דארף וויסן וואס ער טוט, און ער דארף אויך אינזין האבן מוציא צו זיין דעם מענטשן וועם ער וויל מוציא זיין דערמיט. די שאלה איז, דעת מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן, די מענטשן פאר וועם מען לייגט דעם עירוב תבשילין, זיי דארפן פאר מען מאכט דעם עירוב תבשילין וויסן אז מען גייט עס מאכן פאר זיי, אדער ס'איז גענוג אז זיי ווערן געוואר אינמיטן יום טוב אז מען האט זיי אינזין געהאט ערב יום טוב און זיי מעגן יעצט גיין קאכן פון יום טוב אויף שבת. תא שמע, דאבוה דשמואל, דער טאטע פון שמואל, מערב אכולה נהרדעא, ער האט געשטעלט א עירוב תבשילין און מזכה געווען די גאנצע שטאט נהרדעא דערמיט, רבי אמי ורבי אסי מערבו אכולה טבריה, זיי האבן געמאכט א עירוב פאר די גאנצע שטאט טבריה, און זיי האבן בכלל נישט מדקדק געווען אז די מענטשן פון דער שטאט זאלן וויסן פון פאראויס אז מען גייט מאכן פאר זיי אן עירוב, זעט מען פון דעם אז נאר דער וואס מאכט דעם עירוב ער דארף אינזין האבן מזכה צו זיין די מענטשן, אבער די מענטשן וועם מען האט מוציא געווען זיי דארפן נישט וויסן דערפון ביז ווען ס'קומט די צייט צו גיין קאכן און באקן, דעמאלס דארפן זיי וויסן אז מ'האט זיי מוציא געווען. מכריז רבי יעקב בר אידי. רבי יעקב בר אידי האט אויסגערופן, מי שלא הניח עירובי תבשילין יבוא ויסמוך על שלי. נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט געמאכט דעם עירוב האט ער געלאזט וויסן אז ווער ס'האט פארגעסן צו מאכן דעם עירוב תבשילין, קען זיך פארלאזן אויף זיין עירוב און קאכן און באקן פון יום טוב אויף שבת. ועד כמה, ווי ווייט אוועק פון דעם מענטש קען מען זאגן אז ער האט אינזין געהאט יענע מענטשן, אמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי, עד תחום שבת. פארציילט די גמרא, ההוא סמיא, ס'איז געווען א בלינדער מענטש, דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל, ער פלעגט מסדר זיין משניות פאר שמואלן, ער האט זייער גוט געהאט איינגעחזרט די משניות, ער האט דאך נישט געקענט ליינען, האט ער דאס געקענט זייער גוט פון אויסווייניג און ער פלעגט עס איבערגיין מיט שמואל. חזייה דהוה עציב, איין יום טוב האט ער באמערקט אז דער בלינדער מענטש איז טרויעריג, אמר ליה אמאי עציבת, האט אים שמואל געפרעגט וואס ביסטו אזוי טרויעריג? אמר ליה דלא אותיבי עירובי תבשילין, איך האב פארגעסן איך האב נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין, און יעצט איז יום טוב ערב שבת, איך וועל נישט קענען דא קאכן אויף שבת. אמר ליה סמוך אדידי, האט אים שמואל געזאגט, קענסט דיך פארלאזן אויף מיר, איך האב אינזין געהאט מוציא צו זיין אלע מיינע שטאט מענטשן. לשנה איבערס יאר. חזייה דהוה עציב, האט ער ווייטער געזען שמואל אז דער בלינדער מענטש איז טרויעריג, אמר ליה אמאי עציבת, פארוואס ביסטו ווייטער טרויעריג, אמר ליה דלא אותיבי עירובי תבשילין, איך האב ווייטער פארגעסן און נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין. אמר ליה פושע את דו ביסט א פושע, דו האסט דירעקט פארגעסן, דו האסט געדארפט בעסער אינזין האבן, לכולי עלמא שרי לדידך אסור, אלע מענטשן האב איך אינזין געהאט מיט מיין עירוב תבשילין, אבער דו, וואס דו האסט נישט סתם אזוי פארגעסן, ס'איז דיר נישט סתם ארויס פון קאפ, נאר דו האסט דיך עמטליך, במזיד, אינזין געהאט צו פארלאזן אויף מיין עירוב, פארדעם קענסטו דיך נישט פארלאזן דערויף, ווייל איך האב דיך נישט מוציא געווען דערמיט.

דאחד לא אקרי אלא כד אינון בזווגא חדא, נאר ווען ס'איז דא א זיווג, ס'איז דא א יחוד, דעמאלס ווערט דער אייבערשטער אנגערופן אחד. וויי לאינון חייביא דעבדין פרודא לעילא, וויי איז פאר די רשעים וואס זיי מאכן א פירוד פון אויבן. זכאין אינון צדיקייא, וואויל איז פאר די צדיקים דאינון מקיימין קיומא דלעילא, זיי טוען אהערשטעלן די אלע ספירות פון אויבן אלעס זאל זיין אויפן פלאץ, וזכאין אינון מאריהון דתשובה, און וואויל זענען די בעלי תשובה דתייבין כלא לאתריה וואס זיי קערן אלעס צוריק אויפן פלאץ, ועל דא תנינן אויף דעם האבן מיר געלערנט אתר דבעלי תשובה יתבי, די פלאץ ווי די בעלי תשובה זיצן, צדיקים גמורים לא יתבי ביה קענען די צדיקים גמורים נישט זיצן דארטן, מאי טעמא? אלא אינון אתתקנו באתר עלאה, די בעלי תשובה זיי קומען אן צו א העכערע פלאץ, די מידת הבינה, באתר אויף דעם פלאץ דשקיא דגנתא משתכח מתמן, ס'קומט פון דארט ארויס די אנטרינקען פאר דעם גן עדן, ודא הוא תשובה, דאס איז די מידת הבינה וואס ווערט אנגערופן תשובה. ועל דא אקרון בעלי תשובה, ואלין און די אנדערע די צדיקים, אתתקנו ווערן פארראכטן באתר אחר אויף א צווייטע פלאץ, דאס איז די מידת היסוד, דאקרי צדיק, וואס ווערט אנגערופן צדיק, ועל דא, אלין יתבין באתר עלאה די בעלי תשובה זיצן אויף א הויעכע פלאץ, ואלין יתבין באתר זוטרא די צדיקים זיצן אויף א נידריגערע פלאץ, מאי טעמא, אלין תייבין מיא לאתריה זיי טוען צוריקקערן די וואסער צו זייער פלאץ מאתר עלאה, פון די דערהויבענע פלאץ דנהרא עמיקא פון דעם טיפן טייך, עד ההוא אתר דאקרי צדיק, פון דארטן פון די מידת הבינה קומט אראפ אלע השפעות ביז צו די מידת היסוד צדיק, וצדיקים גמורים נגדין לון זיי טוען ווייטער אראפשלעפן די השפעות מההוא אתר דאינון יתבי פון די מידת היסוד וואס זיי געפינען זיך דארט, להאי עלמא צו די וועלט,

מה כתיב לעילא, וואס שטייט פריער, או מצא אבדה וכחש בה וגומר, דהא בגין דא אסתלק קודשא בריך הוא מכלא, צוליב דעם האט זיך דער אייבערשטער אפגעטון פון אלעס, כביכול קודשא בריך הוא לא אשתכח בקיומיה, דער אייבערשטער געפינט זיך נישט אויף זיין שטאנד, דהא כנסת ישראל אתפרשא מאתרהא, די כנסת ישראל די מידת המלכות האט זיך אפגעשיידט פון די פלאץ צוליב די אידישע עבירות, הדא הוא דכתיב אבדה האמונה, מאי אמונה? דא כנסת ישראל, דאס גייט ארויף אויף די שכינה הקדושה, די מידת המלכות, כמה דאת אמר ואמונתך בלילות, וואס לילה איז דאך רומז אויף די מידת המלכות, אבדה האמונה, כמה דאת אמר על מה אבדה הארץ, וכלא חד דאס איז אלעס איינס, ארץ איז אויך די מידת המלכות. והא אוקימנא ס'שטייט אבדה זי האט פארלוירן עפעס, ולא נאבדת, נישט אז זי איז אליין פארלוירן געווארן, ולא אבודה, נאר זי האט פארלוירן דעם מידת התפארת וואס איז געווען באהאפטן אין איר, כגוונא דא ווען ס'שטייט אין פסוק הצדיק אבד, שטייט אויכעט אז דער צדיק האט עפעס פארלוירן, אבוד או נאבד לא כתיב, שטייט נישט אז ער איז אליין פארלוירן אלא אבד, ער האט פארלוירן דעם מידת המלכות וואס איז געווען מיט אים באהאפטן, הדא הוא דכתיב אבדה האמונה, בגין כך והשיב את הגזילה, או את האבדה, מ'דארף אלעס צוריקקערן אויפן פלאץ. זאגט דער רמב ם אין הלכות ברכות פרק ג', אורז שבישלו, אויב מען האט געקאכט אורז, או שעשה ממנו פת, מען האט געמאכט דערפון א ברויט, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, מען מאכט א פאר ברכה מזונות, ולבסוף בורא נפשות, ובלבד שלא יהא מעורב עם דבר אחר, נאר אויב ס'איז נישט אויסגעמישט מיט נאך זאכן, אלא אורז לבדו, אבל פת דוחן, אויב מען מאכט א ברויט פון דוחן, או פת של שאר מיני קטניות, פון איינע פון די אנדערע סארט בונדלעך, בתחילה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות. זאגט דער רמב ם כל שמברכין עליו בתחילה המוציא, יעדע זאך וואס די פאר ברכה איז המוציא, מברכין לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה ארבע ברכות, די געהעריגע פיר ברכות פון בענטשן, וכל שמברכין עליו בתחילה בורא מיני מזונות מברכין בסוף לאחריו ברכה אחת מעין שלש וואס דאס איז על המחי' חוץ מן האורז וואס מ'האט פריער געלערנט אז מ'הייבט אן מיט א מזונות און מ'ענדיגט מיט א בורא נפשות. במה דברים אמורים שאכל מכזית ולמעלה? ווען איז געזאגט געווארן אז מ'מאכט בכלל א נאכברכה נאר אויב מ'האט געגעסן א כזית אדער מער? אבל אכל פחות מכזית, אויב מ'האט געגעסן ווייניגער ווי א כזית, בין מן הפת, סיי פון ברויט, בין משאר אוכלין, אנדערע סארט עסנווארג, אדער והשותה, איינער וואס טרינקט פחות מרביעית, ווייניגער ווי א רביעית בין מן היין, סיי פון וויין, בין משאר משקין, סיי פון אנדערע געטראנקען, מברך בתחילה ברכה הראויה לאותו המין, אנהייב מאכט מען די ברכה וואס ס'פאסט זיך פאר די מין, ולבסוף אינו מברך כלל, צום סוף מאכט מען בכלל נישט קיין נאכברכה. זאגט דער ספר חסידים אין סימן רט ז, אם ראית רשע עשיר, דו האסט געזען א רשע אן עושר, שמתחתנים בו גדולים, גרויסע חשובע מענטשן זענען זיך מיט אים משדך, דע לך זאלסטו וויסן, כי העושר אז די רייכטום לא בא לידו איז נישט אנגעקומען צו זיינע הענט אלא נאר שידע הקדוש ברוך הוא ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט, אם לא יהיה לו עושר, אויב וועט ער נישט האבן קיין עשירות לא יתחתן בו, וועט זיך דער מענטש נישט משדך זיין מיט אים, לכך הקדים האט דער אייבערשטער געפעדערט ונתן לו עושר אז יענער זאל זיך מיט אים משדך זיין, אבער לא בעבור זכותו מתחתנין בו, ער איז דאך א רשע, נישט צוליב זיינע זכותים איז מען זיך משדך מיט אים, אלא בעבור זכיות אבותיו ואמותיו זיינע עלטערן האבן געהאט זכותים וואס צוליב דעם איז באשערט געווען אז דער חשובער מענטש זאל זיך מיט זיי משדך זיין, האט מען אים צוגעגעבן געלט כדי דער שידוך זאל קענען צושטאנד קומען, או שהיו מבזים אותו קודם לכן, אדער איז די סיבה פארוואס דער חשוב'ער מענטש האט זיך משדך געווען מיט דעם רשע ווייל ער האט אים געהאט אמאל פארשעמט, און ס'שטייט א פסוק, בז לדבר, יחבל לו, איינער וואס פארשעמט א זאך וועט ווערן פארמשכון דערפאר, און פאר דעם איז אפגעשריבן געווארן אז דער מענטש מוז זיך נאך משדך זיין מיט דעם רשע. סימן רי ז, מידה במידה לא בטלה, ס'איז קיינמאל נישט בטל געווארן דאס אז דער אייבערשטער באצאלט פאר א מענטש מידה במידה, שטייט א פסוק ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי יראה, לפי שכזבה על ידי יצחק וויבאלד זי האט געפעלטשט צוליב יצחק און זי האט געזאגט אז זי האט נישט געלאכט, לפיכך מתה על ידי יצחק בעקידתו, פארדעם איז איר נשמה ארויסגעפלויגן ווען זי האט געהערט די מעשה פון עקידת יצחק. סימן רי"ח, אם בא ראובן לידי צער, אויב ראובן האט א געוויסע צער והגיד צערו לשמעון, ער רעדט זיך אויס פאר זיין חבר שמעון ער פארציילט אים אז עפעס טוט אים וויי, ושמעון התחנן על ראובן, שמעון האט זיך אראפגעשטעלט דאווענען האט עס גענומען זייער פערזענליך כאילו הצער על עצמו, ממש כאילו ער שפירט אליין די צער אויף זיך. לבסוף שפעטער כשיבוא על שמעון שום צער, אויב ס'מאכט זיך אז שמעון אליין האט אויך א צער, ולא יתחנן ראובן על שמעון, און ראובן שטעלט זיך נישט אראפ דאווענען פאר שמעון, כמו שמעון על ראובן אזוי ווי שמעון האט געדאווענט פאר ראובן, הרי כאילו גזלו, רעכנט זיך דאס כאילו ראובן האט באגזל'ט דעם שמעון, שנאמר, גזלת העני בבתיכם, זאגט דער חידא, ער דרשנ'ט דעם ווארט עני אזוי ווי עינוי, דו גזלסט דעם פארפייניגטן וואס ער האט זיך פארפייניגט פאר דיר, ער האט געדאווענט אויף דיין פראבלעם כאילו עס איז זיין אייגענע פראבלעם, און דו טוסט עס נישט צוריק פאר אים. ואפילו אם נושע שמעון, אפילו שמעון ווערט למעשה געהאלפן פון זיין צרה, האט ראובן עובר געווען אויף גזילה, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, דו דארפסט ליבן דיין חבר אזוי ווי דיך אליין. ואם התחנן על חברו, אויב איינער האט מתפלל געווען פאר זיין חבר'ס וועגן, אף על פי שלא הועיל, אפילו זיין תפילה האט נישט אויפגעטון, כשיבוא הוא או זרעו לאותו צער, ווען דער מענטש אליין וואס ער האט מתפלל געווען, וועט באקומען, ער אדער זיינע קינדער, אזא מין צער, הקדוש ברוך הוא זוכר, געדענקט דער אייבערשטער מה שעשה לחבירו, וואס ער האט געטון פאר זיין חבר, כשנעשה לו זה המאורע, ווען דער חבר האט געהאט אזא געוויסע צרה, און דער מענטש האט זיך אראפגעשטעלט און געדאוונט פארן חבר, ומושיע, און דער אייבערשטער העלפט דעם מענטש, צוליב די תפילות וואס ער האט אמאל מתפלל געווען פאר זיין חבר.